מלכים ב' פרק כ ד, אין די פרק און די נעקסטע פרק פון מארגן קומען אונז בעצם צו די סוף פון די מעשה און די סעד ענד פון מלכות יהודה וואס איז בכללות גאנץ מלכות ישראל ויהודה. מען דארף געדענקען אין קאפ די סדר פון די לעצטע מלכים, ס'הייסט ס'איז געווען חזקיה וואס איז געווען א צדיק, נאכדעם איז געווען זיין זון מנשה מיט זיין אייניקל אמון זענען געווען רשעים, זענען גרויסע רשעים, האבן געמאכט גרויסע עבודה זרה'ס מיט רישות. נאכדעם איז געווען דער אייניקל יאשיהו בן אמון וואס ער איז געווען א גרויסער צדיק, ער האט געמאכט די גרויסע מהפכה מיט די ספר תורה וואס מ'האט געטראפן, צוריק אויסגעמעקט אלע עבודה זרה'ס תשובה געטון. אבער אזוי ווי אונז האבן געלערנט ס'איז נישט געווען גענוג די תשובה פון יאשיהו, דאס איז א שאלה וואס מ'דארף פארשטיין, ס'האט נישט געהאלפן בכל זאת לא שב אפו, ס'איז נאך אלץ געבליבן די גזירת הגלות די גזירת החורבן אויף מלכות יהודה, אפילו נאך יאשיהו המלך'ס גאנצע תשובה, און יאשיהו אליינס איז געהארגעט געווארן דורך וועמען? דורך פרעה נכה, פרעה מלך מצרים, ס'איז דעמאלטס געווען פרעה, מ'דארף געדענקען ישראל איז צווישן מצרים און בבל און אשור, און דעמאלט יענע צייט איז מצרים געווען די שטארקער אין די געגנט, ער איז געגאנגען זיך שלאגן מלך אשור, און. פרעה איז געקומען און געהארגעט יאשיהו דאס איז בעצם די ענד פון מלכות יאשיהו יעצט יאשיהו איז געשטארבן איז געווארן זיין זון זיין ערשטע זון יהואחז איז געווארן דער קעניג אויף יהודה יעצט נאך יהואחז איז געקומען ווייטער דער זעלבער פרעה איז געקומען אויף יהואחז און ער האט אים געמאכט אויס קעניג האט אים נישט געצאלט די טעקסעס צו וואס האט ער געמאכט יהואחז אויס קעניג און געמאכט א צווייטע ברודער אליקים האט ער גערופן יהויקים האט אים געמאכט דער קעניג אויף יהודה סאו די צווייטע זון פון יאשיהו יהויקים ער ווערט די קעניג יעצט המלך יהודה און ער האט יא געצאלט די טעקס פאר פרעה און ער האט זיך צוגעשטעלט צו פרעה יעצט ביי די צווייטע זון פון יאשיהו יהויקים טוישט זיך בעצם די גוי דער וואס וואס זיך טארגעט צו אידן טוישט זיך פון פרעה מלך מצרים צו נבוכדנצר מלך בבל און די פסוק זאגט יהויקים געווען פֿינף און צוואַנציק יאר ווען ער איז געווען דער קעניג, געווען עלף יאר דער קעניג, זיין מאמע האט געהייסן זבידא בת פדיה, און ער איז אויך געווען א רשע. צוריק צו די רשעים, די קינדער פון יאשיהו זענען שוין נישט געווען צדיקים אזוי ווי אים, צוריק אז עס איז ווייטער נישט גוט, און בימיו איז געווען ווער איז געווארן? נבוכדנצר מלך בבל איז געקומען אויף יהודה, דריי יאר איז יהויקים געווען זיין עבד, שפעטער האט ער מורד געווען, האט דער אייבערשטער געשיקט גדודי כשדים, דאס הייסט פון פון בבל, און נאך גדודים פון ארם, פון מואב, פון עמון, און זיי האבן געגאנגען צו רודפ'ן יהודה. עס איז געווען צרות בזמן יהויקים אבער נישט קיין גלות, יהויקים איז נאך נאך בשלום, ס'איז נאר דא צרות, אבער דאס איז אלס אזוי ווי די פסוק זאגט כדבר השם אשר דיבר ביד עבדיו אז וואס אז מ'עט זינדיגן גייט זיין צרות, און דאס איז אלס בחטאת מנשה, חזר'ט איבער די פסוק ווייטער וואס איז געווען זיין זיידע, נאך אלס דא די חטאת מנשה, זעט אויס מנשה האט געמאכט אזא חורבן, אפילו די גאנצע תיקון פון יאשיהו האט נישט געקענט אינגאנצן העלפן. און שוין, יהויקים איז געשטארבן. יעצט ויתר, ווער ס'וויל קוקן קען קוקן אין ספר דברי הימים, ער איז געשטארבן, דער זון פון יהויקים, ס'הייסט דער אייניקל פון יאשיה יהויכין, ער איז געווארן דער קעניג. יעצט, דא איז דא א וויכטיגע הערה אין די פסוק, ער זאגט דיר פון די צייט לא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, פון יעצט, מצרים איז געווארן קלענער, זייער אימפעריע איז צעפאלן, מלך בבל ער האט גענומען די גאנצע געגנט פון נחל מצרים ביז נהר פרת אינקלודינג ארץ ישראל, איז אלעס וואס מצרים פלעגט שולט זיין יעצט איז שולט בבל סאו יעצט מכאן ואילך גייען אונז נישט הערן פון מצרים אונז גייען הערן נאר פון מלך בבל אקעי סאו מלך בבל איז בעצם שולט דא אויפן געגנט יעצט אז יהויכין בן יהויקים איז געווארן די מלך דארף ער זיך ספראווען בעצם מיט בבל איז ווייטער ער איז געווען ווייטער ויעש הרע בעיני השם ווייטער נישט קיין צדיק

און דאס איז וואס אונז רופן די ערשטע גרויסע גלות, ס'הייסט די ערשטע גלות פון מלכות יהודה, גלות יהויכין אדער וואס מ'רופט אין אנדערע פלעצער גלות יכניה ווערט דערמאנט אין מגילת אסתר ווייסט יעדער, דאס איז גלות יהויכין, מ'האט זיך געדארפט אונטערגעבן צו נבוכדנצר, און עס שטייט די פסוק אויסגערעכנט אלעס וואס נבוכדנצר האט גענומען, ער האט גענומען אלע געלט, אלע כלי זהב, און אסאך אידן, נישט אלע אידן, נישט ווי אשור פלעגט נעמען אלע די גאנצע, מ'האט נישט גענומען די גאנצע עולם, וואס האט ער גענומען די חשוב'ע מענטשן, די עיקר מענטשן, די שרים, שטייט צען טויזנט גולה און אויך שטייט זיבן טויזנט אפשר ס'איז געווען זיבעצן טויזנט סך הכל על כפנים די אלע גרויסע חרש והמסגר ס'הייסט די וואס האט געהאט א געוויסע אומנות עפעס א היי קלאס פראפעשענעל רופט מען עס די אלע גענומען ס'איז געבליבן נאר וואס די פסוק זאגט דלת עם הארץ דאס הייסט די פשוטע מענטשן די פארמערס דאס איז געבליבן אבער יהויכין די גאנצע די אם המלך און נשי המלך סריסיו אילי הארץ די אלע שטארקע מענטשן די גאנצע עליט ווי מען רופט עס אלעס גענומען קיין בבל און וואס האט בבל געטון? ס'איז דאך אלץ געבליבן, ער האט נישט אינגאנצן חרוב געמאכט, סאו ער האט געמאכט א נייע קעניג, און יעצט האלט מען ביי די דריטע ברודער, זיין פעטער, מ'גייט צוריק צו די פריערדיגע דור, דריטע ברודער פון יאשיהו'ס קינדער, מתניהו, דודו איז דער פעטער פון יהויכין, ס'הייסט א זון פון יאשיהו, אים האט מען געמאכט קעניג, מלך בבל, און מען האט אים גערופן צדקיהו, סאו דאס איז דער דריטער קעניג פון בני יאשיהו, צדקיהו המלך. און צדקיהו דאס איז בעצם דער לעצטער קעניג, בימיו גייט קומען נאך א כיבוש פון בבל, דעמאלטס גייט חרוב ווערן דער בית המקדש, און ענדיגן די גאנצע פרשה, דאס איז די נעקסטע פרק.